אקעי מען הייבט אן קוועסטשענס נאמבער טווענטי סיקס כ"ו יא יוד קיי וואו קיי אקעי די ערשטע שאלה איך האב אסאך נסיונות יעדן טאג יעדע רגע איך האב תאוות איך וויל קוקן אויף פלעצער ווי מען דארף נישט איך דארף מיך א גאנצע צייט מחזק זיין נישט צו קוקן פארוואס האט די אייבערשטער געטון אזוי פארוואס האט די אייבערשטער געמאכט זאלן אזעלכע שווערע נסיונות עכט וויל איך זיין גוט אבער ס'איז כמעט יעדע וואך ערגעץ ווי מאכט זיך איך פאל אדורך. וואס האט אויסגעפעלט? וואס האט אויסגעפעלט די גאנצע מעשה? קודם קודם דארף מען וויסן איין זאך אז יעדע מאל וואס א מענטש איז זיך מחזק טוט ער א גרויסע עבודה פאר די אייבערשטער, ס'איז נישט די פשט איז אויב ס'איז געשעהן איין מאל דורך א וואך חלילה וחס מ'איז אדורך געפאלן מיינט אקעי די גאנצע וואך איז שוין גארנישט ווערט געווען, ס'איז נישט אמת. יעדע מאל וואס מען שטארקט זיך איז עס ווי טוט מען א גרויסע עבודת השם, און אויך דארף מען וויסן אויב דער אייבערשטער האט געמאכט מ'האט נסיונות איז דא איז דא א היכי תמצי מ'קען קען זיך שטארקן, דער אייבערשטער שיקט נישט קיין נסיונות פאר א מענטש וואס איז נישט מעגליך דורך צו ווערן, ס'דא מענטשן וואס זאגן עס קען נישט זיין, עס קען יא זיין, איך זאג אלעמאל אז ווייסט אז דא מ'זאגט מ'זאגט פון רבי אייזל קאלובער ער איז געווען עפעס מורא'דיג קראנק, מ'זאגט ער האט געהאט אזא מחלה ער האט געדארפט גיין מיט פאפירענע קליידער. נישט געקענט גיין מיט קיין נארמאלע קליידער ווייל זעלבסט יעדע וואג וואס איז געווען אויף זיין גוף האט אים ער האט געהאט עפעס אזוי ווי אייטער אונטער די הויט סאו יעדע האט אים געפרעגט ווי אזוי האלט עס אויס האט ער געזאגט איך טראכט אזוי וואס איז געווען א מינוט צוריק איז דאך נישט אינטערעסאנט וואס ס'וועט זיין א מינוט ארום איז דאך אויך נישט אינטערעסאנט די יעצטיגע סעקונדע יעדע מינוט איז קען קען איך נאך דורך טראגן אזוי די זעלבע זאך דארף א מענטש טראכטן עס קומט צו נסיונות וויי יוי נסיונות א גאנצע וואך איך דארף זיך שטארקן א גאנצע וואך נאכמאל וואס

וואס זיי שטייען אדורך נסיונות. ס'טייטש ס'קען זיין א, ס'קען זיין א מענטש וואס איז כמ, באמת איז ער נישט עפעס אזא גרויסע צדיק, אבער יעצט די רגע איז ער געווען פון די זעקס און דרײַסיק, ער האט געהאט עפעס א נסיון, ערגעץ צו קוקן, צו אדער איך ווייס וואס, ער האט זיך צוריק געהאלטן, אויף אים שטייט יעצט די וועלט. מורא'דיגע זאך. סאו א מענטש דארף עס אנקוקן ווי, נישט טראכטן וואס איז די מאל וואס איז אדורך געפאלן, די אנדערע וועג, טראכטן וואס איז, וואס איז די אויפטו, ווייז אזוי ווי, יא.

זאגט די חתם סופר, דאס מיינט די תורה צו זאגן, ווען ס'איז געקומען צו די קליידער האט מען גארנישט געדארפט טון, די אייבערשטער קען מאכן א נס, די שיך מיט די קליידער, אבער לכאורה די אייבערשטער קען מאכן די זעלבע נס מיט די עסן, מען האט געגעסן די מצה און מען איז געבליבן זאט פאר פֿערציק יאר, וואס איז די חילוק די קליידער צו די צו די עסן? ניין ניין ניין, ביי די ביי די עסן האט די אייבערשטער נישט געוואלט דאס, פארוואס? האט דער אייבערשטער געוואלט יעדע פארטאג זאל מען זיין הונגעריג, שטייט ס'איז געקומען פארטאגס, מען האט נישט געגעסן קיין סטעיק ביינאכט פריער, מען האט געגעסן מן, מן האט זיך זיי, עס איז נישט געווען קיין, די דיידזשעסטינג סיסטעם האט נישט געדארפט צו ארבעטן, ס'איז געקומען אזוי פארטאגס, פיר אזייגער פארטאגס, מען איז אויפגעשטאנען, ממש מען האט געמיינט אז מען האט נישט געגעסן שוין פאר אפאר וואכן, אין מדרש שטייט אז אידן האבן ארויפגעהויבן די אויגן צו די אייבערשטער, רבונו של עולם, זאלסט נאך חלילה וחס נאר איין נאכט גיין סטרייק, איין טאג, דער באשעפער ווייסט, איין טאג, די קאמפיוטער איז געווען א גליטש, עס האט עפעס נישט גע, די נעקסטע טאג גייט נישט זיין קיין מן. נאַ! װאָס גײט געשען? ס'גײט נישט אָנקומען מן די נעקסטע טאָג. דער עולם װעט שטאַרבן. מ'האָט נישט פֿון װי צו נעמען עסן. און דער אײבערשטער האָט עס בדװקא געמאַכט. מדרש זאָגט, אַז דער אײבערשטער האָט עס דװקא געמאַכט, ויענך וירעיבך ויאַכילך את המן, װײַל דער אײבערשטער האָט געװאָלט דיך אױפֿהײבן. דער אײבערשטער האָט געװאָלט דיך אַרײַנלײגן אין אַ מצבֿ, װי, ס'איז דאָ אײן זאַך, דו דאַרפֿסט אָנקומען צו מיר. האָסט נישט קײן װעג אַרױס. די זעלבע זאַך שטײט אין דער סוף סדרה. שטײט אַ פּסוק, װען די ייִדן זענען געװען אין מצרים, דאָרט איז אײביק דאָ רעגן. אין מצרים איז כּמעט נישטאָ קײן הונגער. אײנמאָל איז געװען אַ הונגער, אָבער די באַזונדערע דאָרטן, װען די, װען מען האט געדארפט צוזאמנעמען אלע גאלד און זילבער פון דער גאנצער וועלט, עס זאל אנקומען צו יוסף, ווייל די געלט גייען אידן ארויסנעמען פון מצרים, פאר דעם האט דער אייבערשטער געמאכט א הונגער אין אלע לענדער, אבער געווענליך נישטא אזא זאך ווי הונגער אין מצרים, ווייל דער נילוס האט אייביג וואסער. וועלכע לאנד ס'וועט רעגענען, צו ס'איז איראק, צו ס'איז איראן, צו ס'איז אינדיע, איז דער נילוס גייט האבן וואסער. סאו למעשה, ווען אידן זענען געווען אין מצרים האבן זיי אלעמאל געפילט, זיי זענען קיינמאל נישט אין א מצב ווי, ווי קען עס זיין הונגער? די אייבערשטער געפירט קיין ארץ ישראל, ארץ ישראל איז אן אנדערע מעשה, דארט דארף זיין רעגען, אז ס'איז נישטא קיין רעגען, סאו דער אייבערשטער האט דווקא אריינגענומען די אידן אין ארץ ישראל כדי זיי זאלן זיין אין א מצב, כ'האב נישט קיין וועג ארויס, ס'איז אזוי, די פשט איז אזוי לייגט די אייבערשטער אריין, די אייבערשטער לייגט אריין א מענטש אין א מצב, ער זעט נישט קיין שום וועג ארויס. ווייל אויב דער מענטש זעט א וועג ארויס, דעמאלס פארלאזט מען זיך נישט אויף די אייבערשטער. ווען א מענטש קומט אן צו א פוינט ווי, איך בין פארלוירן פון אלע זייטן, איך זע עכט נישט א וועג ארויס. ס'איז דא, איך האב געהערט אז ס'איז געווען אין מעקסיקא, מ'קען עס נאכקוקן, ווען מ'האט געוואוסט אז מעקסיקא איז די גאלדענע לאנד, ווי מ'קען דארטן טרעפן די זאכן וואס זיי האבן געזוכט, סאו יעדע מדינה האט עס געוואלט אייננעמען. ס'איז געווען עפעס איינער, איך האב געהערט די נאמען אויך, איך האב פארגעסן די נאמען, מ'קען עס גוגלען, איז די מעשה געווען אזוי, די מענטש וואס איז אנגעקומען מיט זיינע סאלדאטן, ער איז אנגעקומען מיט צוואַנציק שיפן, און ווען ער איז ווען ער איז אנגעקומען דארטן, נאכדעם וואס ער האט געהאט דארטן, וויפיל מיליטער ער האט געהאט, צוויי טויזנט סאלדאטן, וויפיל ער האט געהאט, האט ער געזאגט פאר זיינע סאלדאטן, פארברענטס די שיפן. מ'זאל פארברענען, מ'זאל פארברענען אלע שיפן. שוין, מ'קוקט אים אן, דער עולם, מ'קוקט אים אן, פארברענען די שיפן? וואס פארברענען די שיפן? דאס הייסט, מ'דארף דאך האבן די שיפן, טאמער נישט דארף מען אוועקלויפן, זאל מען האבן וואו צו גיין. אזוי האב איך געהייסן, פארברענען די שיפן. שוין, זיי האבן פארברענט די שיפן, נאכדעם וואס מ'האט געענדיגט פארברענען די שיפן, זאגט ער פאר די עולם, זאגט ער, יעצט הערטס מיך אויס, אדער גייטס עטס צו מלחמה, אדער געהארגעט צו ווערן. ארגעט אדער אדער צו געווינען. עטס האטס נישט קיין טשויס. נישט דא א וועג ארויס. אויב מיט מיט מיט ווען מ'וועט איננעמען די מלחמה און מיר דארפן ערגעץ גיין האט מען דאך די שיפן פון די שונא. אזוי ווי עטס האטס נישט קיין וועג ארויס. דאס איז די סיבה כ'האב געהייסן פארברענען די שיפן. כל זמן ס'איז נאך דא א וועג ארויס פייט מען נישט אזוי פאר די לעבן ווייל מ'האט נאך א וועג ארויס. אזוי וועט מען פייטן אזוי ביז די לעצטע טראפן. דאס טוט דער אייבערשטער מיט א מענטש. דער אייבערשטער לייגט ער אריין א מענטש אזוי יא טינקט דיך אזוי אריין גיט דיך א ווארף אריין אין די ים אזוי לערנט מען ארויס פאר א קינד צו שווימען מ'לייגט אים מ'שטופט אים אריין אין די פול כ'זאג נישט מ'זאל עס טוהן אבער כ'האב געהערט דאס איז איינע פון די עצות מ'לייגט אריין מ'שטופט אים אריין אין פול יעצט שווים כ'האב נישט קיין וועג אז כ'על נישט שווימען וועל איך שטארבן דער אייבערשטער מאכט דאס דער אייבערשטער לייגט אונז אמאל אריין אין נסיונות ס'איז נישטא קיין אדער אדער אהער אדער אהער במילא מ'זאל נישט ווערן געפאלן פארוואס טוט דאס דער אייבערשטער ווייסט וואס דער אייבערשטער טוט צו אונז ווייל דאס איז די וועג וויאזוי אונז הייבן זיך דאס מיינט נסיון, נסיון איז א לשון פון אויפגעהויבן צו ווערן, יא איך האב אויך געזאגט נסיון, עס ווייסן די אלע ווייסט ס'איז דא יעדע אות, אלף, אלף למד פא, בית איז בית י' ת', נסיון, די אותיות פון נסיון, אדער מנסה, די אלע מ' נ' ס' י', יא, ה' ו', די אלע, די אלע אותיות, איז די אינעווייניגסטע פון די אות איז די זעלבע ווי די דרויסנדיגע פון די אות, למשל מ', מ' איז וואס? מ' איז מ' מ' נ' נ' ו' נ' ו' ו' ה' ה' יא? און נאכדעם איז דא י', איז י' ו' ד', ו' ד' איז די גמטריא פון צען, און ס' איז מ' כ' איז אויך ס', מ' כ' איז זעכציג, סאו די אלע די אלע אותיות פון נסיון פון מנסה איז ארויסצוברענגען אז די אינעווייניגסטע חלק פון די מענטש זאל זיין פונקט ווי אינדרויסן. דאס איז די גדר פון נסיון, אז די אינערווייניגסטע, די די פנימיות, זאל זיין עקזעקטלי ווי די דרויסן, יא, דאס איז די, וועגן דעם הייסט עס נסיון. אקעי, נאך א שאלה. כ'האב געהערט פון, כ'האב געהערט אז די רב זאגט ביי א שיעור אז מ'מעג מוציא זיין זרע לבטלה, אז די גאנצע איסור פון זרע לבטלה איז נאר אז די פרוי קען ווערן מעוברת, מ'מאכט זי זאל נישט ווערן מעוברת, אזוי ווי ביי ער ואונן, אבער טאמער, טאמער אבער ס'איז סתם אזוי, שוין כ'וויל וויסן צו ס'איז אמת, כ'וויל וויסן צו דער צו דער רב האט עס טאקע געזאגט, כ'האב געהערט אז די גאנצע סיבה וואס די רבנים האבן גע'חתמ'ט די קול קורא קעגן די רב איז וועגן יענע שיעור, ס'איז אמת דער רב האט געזאגט דאס? זאגט ער כ'וויל וויסן, איך בין א בעל תאווה, אויב מען מעג וואס דארף איך מחמיר זיין, און אויב דער רב האט עס קיינמאל נישט געזאגט וואס זאגט מען נאך אין דיין נאמען אז אזא זאך אז מען מעג, און נאכדעם פרעגט ער כ'האב געהערט זאגען אז בשעת ווען א מענטש איז מיט די ווייב נישט דא קיין איסור פון זרע לבטלה, זרע לבטלה איז נאר סתם אזוי.

איז געווען האט עס א מורא'דיגע סגולה פאר פרנסה גוטע קינדער און פאר אלע גוטע זאכן און חס ושלום מקיל צו זיין אין אזא עבירה בפרט היינטיגע צייטן איז דא זייער אסאך נסיונות מיט דעם אבער מען דארף וויסן אפילו היינטיגע צייטן קען מען זיך אויך שטארקן מען קען דער אייבערשטער האט געגעבן די כוחות פאר א מענטש און די וואס זיי זאגן אז בשעת מען איז מיט די פרוי מעג מען מוציא זיין זרע לבטלה חס וחס ושלום כ'האב שוין אמאל גערעדט פון דעם איינע פון די קוועשטען ענסערס

און אויף דעם האב איך געזאגט צוויי שיעורים אקעגן דעם, סאו די וואס זענען געגאנגען פארקויפן בשמי אז איך האב געזאגט אז מען מעג, האבן געשפילט פאר די רבנים די שיעור פון יענע רב. איך האב געזאגט, איינער איז געקומען צו מיר געפרעגט, איינער איינער געטרייט צו גיין צו די רבנים און פרעגן וואס האט אזוי ברוגז אויף ר' שמואל ניימאן, האט ער געזאגט, וואס הייסט ער זאגט מען מעג מוציא זיין זרע לבטלה? האט ער געזאגט, וואס האסטו יעצט געהערט א שיעור? זאגט ער, יא, האט ער אנגעצינדן די טעיפ, הערט, ס'איז נישט זיין וואויס.

אפילו ער איז א, אפילו ער איז א, אפילו ער איז א עושר, סוף כל סוף גייט ער, גייט ער פארלירן די גאנצע געלט. יא, די היינטיגע דף, גראדע די היינטיגע דף שטייט אין די גמרא, טאמער א מענטש, טאמער א מענטש צאלט נישט קיין, א מענטש איז, מ'ארבעט ביי אים אינדערהיים, א פלאמבער קומט און ער פיקסט די בוילער און ער שטופט אים אפ בלך ושוב, איך צאל דיר מארגן, איבערמארגן, תורה זאגט מ'דארף צאלן די זעלבע טאג, אבער, אבער ער שטופט אים אפ, קום מארגן, קום איבערמארגן. אדער א מענטש בא'גנב'עט אים, יא, כ'זאג וואס מיינט א מענטש בא'גנב'עט אים, עס איז דא מענטשן וואס זיי צאלן אבער זיי מאכן די חשבונות וויפיל ער מעג מאכן, איך טשארדזש צו פיקסן א בוילער צוויי הונדערט פֿופֿציק דאלער, און שוין, ער זאגט אקעי מאך עס, נאכדעם ווען ס'קומט צו באצאלן זאגט ער ניין ניין ניין דו גייסט נאר געבן, איך צאל דיר נאר הונדערט פֿינף און זיבעציק, איך צאל דיר נישט, איך צאל דיר נאר, דו דארפסט נישט מאכן אזויפיל געלט, ס'גוט, הונדערט פֿינף און זיבעציק איז פונקט גענוג, און ער צאלט אים נאר הונדערט פֿינף און זיבעציק, יא, איז ער א פלעינער גנב, פלעינער גנב. דאס הייסט יענער איז געקומען געארבעט געמאכט די ארבעט ער האט געזאגט איך טשארדזש אזויפיל און יענער האט געזאגט איך גיי ארבעטן סאו די גמרא זאגט מען קען פארלירן די גאנצע געלט ס'הייסט א מענטש קען זיין א מולטי מולטי מיליאנער אזוי זאגט די גמרא נכנס אל בעל הבית נכנס לטמיון סאו א שרעקליכע שטיקל גמרא ס'הייסט די גמרא זאגט ס'הייסט איך האב גערופן א פלאמער וואס איך האב נישט געצאלט פון פופציג דאלער פאר אים זאל די גאנצע ס'הייסט די גמרא, די גמרא זאגט נישט אז א מענטש האט גע'גנב'עט, יא די גמרא זאגט אז אויב איינער האט גע'גנב'עט, ער האט גע'גנב'עט פון די גאווערמענט, וועט ער פארלירן די גאנצע געלט, אין גמרא שטייט נישט אזא הארבע לשון. א פלאמער איז געקומען, געפיקסט, אדער א, איינער איז געקומען פיקסן מיין פרידזשידער, און ער האט דעסיידעט אז ער מאכט צופיל געלט אויף מיך, יא די עשירים, זיי ווייסן, יעדער איינער, נאר זיי מעגן האבן געלט, קיינער טאר נישט מאכן קיין געלט, און אויב איך האב אים גערופן, אויב איך האב אים געגעבן צו פיקסן מיין, מיין בוילער, דארף ער מיך דאנקען אז איך האב אים געגעבן א איך האב אים געגעבן ארבעט אלץ וואס צו טון מיטן טאג, סאו סאו ער דארף מיך פלעין זאגן א שכוח, צאלן אויכעט, שוין, סאו איך מוז צאלן וויפיל ס'האט געקאסט, די פארטס, נאך צען דאלער, שוין, איז על כל פנים, זאגט די גמרא, פארלירט מען די גאנצע פארמעגן, סאו די גמרא זאגט נאך א זאך, א בעל גאווה, די גמרא זאגט א בעל גאווה פארלירט די גאנצע געלט, שוין וויל איך וויסן צו דאס איז א סגולה, צו דאס איז א מציאות, צו דאס איז די פשט איז אז איינער איז א בעל גאווה,

די משנה זאגט דארטן הקנאה רבי אלעזר הקפר אומר הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם, זאגט דארטן די תוס' יום טוב זייער אינטערעסאנטע זאך, אז די משנה זאגט דארטן אז רבי אליעזר אומר עין רעה ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולם, זאגט ער שנאת הבריות, זאגט ער איינער וואס איז א בעל גאווה איז די גרעסטע שנוי על הבריות, זייער אינטערעסאנטע לשון, א לשון פון תוס' יום טוב, וועמען האט מען די מערסטע פיינט? וועמען האבן די מערסטע מענטשן די מערסטע פיינט? איינער וואס איז א בעל גאווה. איינער וואס איז א בעל גאווה האט מען זייער פיינט. פארוואס? ווייל ווייל איינער וואס איז א בעל גאווה איז דאך א מורא'דיגער נצרך אל הבריות. יא, דער רבי זצ"ל האט געזאגט דער גרעסטער נצרך אל הבריות איז איינער וואס דארף כבוד. ווייל ווייל ווייל ער קען א מענטש קען נישט נעמען כבוד אליין. אז איך האב ליב כבוד, נאר א צווייטער קען מיר עס געבן. סאו זאגט ער אז די גרעסטע נצרך אל הבריות. זאגט ער געווענליך ווען א מענטש האט ליב כבוד איז די פשט ער ערווארט פון יענער זאל מכבד זיין יענער זאל מכבד זיין יענער זאל מכבד זיין מענטשן זאגן לאמיר כבוד ווייסט וואס זאגט לאמיר כבוד דארפסט פון מיך עפעס איך וויל דיר עס נישט געבן אז די פשט איז איך וויל דיר עס געבן איך וויל דיר עס געבן דו נעמסט עס פון אונז נאנאנא איך בין דיר גארנישט שולדיג מאכט עס אז מענטשן זאלן אים פיינט האבן דאס זאגט תוס' יום טוב ס'איז נישט דא א מענטש וואס איז אזוי שנוי על הבריות ווי איינער פייגערט נאך כבוד אויב אזוי אזא מענטש, מענטשן האבן פיינט, מענטשן האבן אים נישט ליב, אוודאי וועט וועט די גאנצע געלט גיין לטמיון. וויאזוי קען א מענטש מצליח זיין פרנסה אז אז יעדער האט אים פיינט? פלעין סימפל, קיינער נישט וועלן מאכן ביזנעס מיט אים, יעדער מוז דאך מאכן ביזנעס וועלן מענטשן זאגן אז מען האט פיינט א מענטש, ווייל אזוי ווי האט מען אים פיינט. במילא וועגן דאס איז איינע פון די סיבות וואס די גמרא זאגט אז די גאנצע געלט גייט אראפ. ס'איז אריינגעקומען א שאלה, ס'איז אביסל א א אביסל א דעפרעסינג שאלה באט יא. ער פרעגט אזוי אין עס איז אין ענגליש באט איך וועל קראצן די ציין, ער שרייבט אזוי, עס איז דא איין שאלה ביי איין וואך אין שאלות ותשובות איך האב מסביר געווען פארוואס א מאן קען גט'ן א פרוי בעל כרחו, פארוואס א מאן קען גט'ן א פרוי, א פרוי קען נישט גט'ן א מאן, וועגן איינער פון די וואך, איך האב עס מסביר געווען ווייל א מאן איז א משפיע א פרוי איז א מקבל, און די מציאות איז אז די אז אז אויב א פרוי וואלט געקענט גט'ן א מאן וואלט זי קיינמאל נישט געווען קיין מקבל, יא איך האב עס שיין מסביר געווען. שוין, זי שרייבט מיך אז אז זי קען נישט, זי קען נישט, זי קען נישט, זי קען נישט אננעמען די תירוץ. זי הערט וואס איך זאג, אבער זי קען עס נישט עקסעפטן. ער זאגט אז זי איז שוין עגונה פאר עלף יאר, מיין מאן וויל מיך נישט גט'ן, און ער האט שוין חתונה געהאט אן א גט, כ'ווייס נישט וואס, אפילו אן א היתר מאה רבנים, כ'ווייס נישט וואס, פון ווי ער האט עס גענומען. זי, הא? זי איז נעבעך געבליבן, זי איז געבליבן אן עגונה. און זי איז האסטידזש שוין פאר עלף יאר, און זי זאגט איך פארשטיי נישט, פארוואס האט די תורה, פארוואס האט די תורה דאס געזאגט? אזא זאך, אזא זאך קען געשען אז זי זאל בלייבן, אז זי זאל בלייבן נעבעך אן עגונה פאר עלף יאר ווייל די תורה, יא עס איז דא א סיבה, אבער למעשה זי ליידט דאך פון דעם, ווי אזוי האט די תורה געמאכט אזא, אזא, אזא, אזא זאך, יא? שוין נעבעך, זי רעדט זיך אויס זייער אויף א זייער אויף א, נו איך פארשטיי, נעבעך נעבעך. יא, איים סטאק. בקיצור, זי ברענגט ארויס איר פעין אויף א, אויף א שרעקליכע אופן. סאו, זי וויל פארשטיין ווי אזוי ס'קען זיין אזא זאך אז דער אייבערשטער האט געטון אזא זאך אז זי זאל זיין אין אזא פעין. יא, אמת אריין, מען דארף האבן, יעדער וואס ליינט וואס זי שרייבט, האט מיטלייד מיט איר, כ'מיין ס'איז, דער אייבערשטער זאל העלפן אז זי זאל קענען בקרוב ארויסגיין פון די מצב, ס'איז א שווערע מצב, און ישועת השם כהרף עין, דער אייבערשטער קען העלפן אין איין רגע. כ'וויל אבער זאגן נאר איין שטארקע פוינט, מען זעט פון די ווערטער וואס זי שרייבט, זי רעדט ארויס איר פעין, כאילו איר פעין קומט, פון די תורה. ס'טייטש אזוי, ווען די תורה וואלט געשריבן, וואלט געמאכט א הלכה אז א פרוי קען גט'ן א מאן, אז א פרוי קען יא גט'ן א מאן, וואלט זי נישט געווען אין די פעין. במילא ס'באדערט איר, פארוואס האט דער אייבערשטער געמאכט אזא הלכה אז זי איז אזוי אין פעין? יא, איך פארשטיי פארוואס זי פילט אזוי, אבער לאמיר גיין, לאמיר טראכטן אמת'דיג. אמת'דיג געטראכט, אז דער אייבערשטער האט געוואלט אז די פרוי זאל ליידן די פעין אז זי זאל נישט קענען חתונה האבן פאר עלף יאר, זאל דער אייבערשטער העלפן בקרוב זאל זי שוין ארויסגיין פון דעם, אבער עכ"פ פאר עלף יאר זאל נישט קענען חתונה האבן, איז די פשט אז דער אייבערשטער האט געוואלט אז די פרוי זאל נישט חתונה האבן פאר עלף יאר, אויב די מציאות וואלט געווען אז די פרוי קען יא גט'ן די מאן בעל כרחו, וואלט זי אויך נישט געקענט חתונה האבן. דער אייבערשטער האט זיך זיינע וועגן ווי אזוי דער אייבערשטער פירט זיך זיין וועלטל, איז נישט די פשט איז אה! די תורה איז שולדיג אין מיין פעין. נע נע נע נע נע. אויב דער אייבערשטער האט געוואלט אז זי זאל זיין סטאק, האט דער אייבערשטער גע. ס'איז דא פלענטי פרויען וואס זענען געי וואס זענען סינגל, און זיי טרעפן נישט קיין שידוכים, און זיי, און ס'איז דא נאך, ס'איז נאך וואס ס'איז דא. ווען מען זאגט אז דער אייבערשטער וויל מאכן סטאק א מענטש, איז דא, איז דא נאך וועגן. יא, ס'איז נישט, ס'איז נישט די פשט איז. סאו דער אייבערשטער, אזוי ווי דער אייבערשטער האט געוואלט, חלילה, כ'מיין נישט חלילה. איך וויל נישט חלילה מען זאל מיינען אז אז אה דער אייבערשטער האט געטראפן זייער א איזי וועי אוט, אז מע, כ'מיין, חס ושלום, איך מיין נישט דאס ארויסצוברענגען, איך מיין ארויסצוברענגען איז מען זאל עס נישט אנקוקן כאילו איר פעין קומט וועגן די תורה, דאס איז נישט אמת, ווען די תורה וואלט געווען די הלכה אנדערש און דער אייבערשטער געוואלט זאל האבן די פעין וואלט זי געהאט די פעין, איך האב אמאל געהאט א, איך געהערט אמאל א מעשה, עס איז זייער א גוטע מעשה, עס איז געווען א איד עס איז געפארן פון אמעריקע איז געפארן קיין לאנדאן,

ער איז געווען קראנק, ער האט געהאט א עמורדזשענסי אפערעישאן, ער האט געדארפט צוריק קומען, ער איז צוריק געקומען געזונט און שטארק, עס איז געווען א אפענדיקס, איך ווייס נישט, עס איז נישט געווען א ווי אזוי מען זאגט א דאס, אבער אינשורענס האט נישט געארבעט, ווען מען איז דא אין אמעריקא האט ער אינשורענס, דארט אין יענע דירעקטאריע האט מען גארנישט געהאט, בקיצור עס האט אים אפגעקאסט צען טויזנט דאלער די שפיטאל, איז ער צוריק געקומען, איז ער געגאנגען צו זיין רב און ער האט געפרעגט זיין רב, איך וויל פארשטיין. כ'וויל פארשטיין וואס דא, וואס האט די אייבערשטער געדארפט דאס מאכן? דער אייבערשטער קען מאכן פונקט ווען ער וויל, פונקט, פונקט ווען ער איז אין לאנדאן און פונקט ווען ס'קאסט צען טויזנט דאלער, לא די אז ער איז נאך געווען קראנק דארף ער נאך קאסטן צען טויזנט דאלער אויך, דער אייבערשטער קען מאכן די זעלבע מעשה זאל געשען אין אמעריקע ס'זאל נישט געקאסט קיין פעני, האט אים דער רב געזאגט לאמיר דיר זאגן, איך בין נישט אין הימל כ'האב נישט געזען, איך וויל דיר נאר זאגן איין נקודה, איך. אין ראש השנה האט מען אפגעשריבן אז דו דארפסט ספענדן צען טויזנט דאלער אויף רפואה די יאר תש עיין טית, דו דארפסט ספענדן די יאר צען טויזנט דאלער אויף רפואה, שטעל דיך פאר ביסט אין אמעריקע עס קאסט דיר נישט קיין דאקטוירים עס קאסט נישט, ווי וואלט מען געספענדעט צען טויזנט דאלער? קאר סערוויס, דאס אדער א נערס אדער איך ווייס נישט וואס. און דו וואלסט געווען קראנק פאר א האלבע יאר ביז מען ספענדט די צען טויזנט דאלער. די אייבערשטער האט נישט געוואלט זאלסט זיין זיין קראנק פאר א האלבע יאר. אבער דער אייבערשטער האט עס געמאכט. ווייסט אז פונקט ווען ביסט געפארן קיין לאנדאן האט דער אייבערשטער געמאכט איך האב א וועג. מען קען ספענדן די צען טויזנט דאלער אין איין וואך און פערטיג און דו ביסט געזונט און שטארק. האט זיך נישט געלוינט די געשעפט. נאכאמאל, עס מיינט נישט צו זאגן אז עס איז זיכער געווען אזוי. ארויסצוברענגען אבער די נקודה, ס'איז דא אזעלכע זאכן. סאו איך וויל זאגן, נאכאמאל, אונז ווייס מיר נישט די וועגן פונעם אייבערשטן, אבער מען ליידט נישט פון די תורה. נאכאמאל, דער אייבערשטער האט געוואלט, נעבעך זי זאל ליידן, און עס איז דא א סיבה פארוואס דער אייבערשטער האט דאס געוואלט, אונז זעמיר נישט, אונז זעמיר נישט אין הימל, אונז האבן נישט קיין חשבונות, און ברוך השם אז דער אייבערשטער האט מיר נישט געדינגען צו זיין זיין בוקקיפער, ווייל, ווייל, יא, כ'האב געהאט, לעצטנס האט מיר איינער געפרעגט, וואס איז אז דער אייבערשטער זאגט ער וויל גיין אויף וואקעישן, די ער וויל די נעם, נעם איך איבער פאר איין וואך, וואס וואלסטו געטון? זאג איך נאופ, איבער נעמען די אייבערשטער מיינט צו זאגען, מ'קען דען נישט די אייבערשטער'ס וועגן, ס'איז נישט צו פארשטיין, ס'איז, בקיצור, ס'איז נישט אפילו מעגליך, ס'איז נישט שייך. לאמיר אנווינטשן אלע די פרוי, די אייבערשטער זאל העלפן זי זאל ארויסגיין פון די צרה בקרוב ממש, און טרעפן א גוטע שידוך, און אלע צער וואס זי גייט ביז יעצט זאל שוין ווערן פטור, זי זאל האבן א געשמאקע גוטע לעבן, אמן. אקעי, נעקסטע שאלה. פרעגט אזא שאלה, וויל וויסן צו די מאוומענט פון טענק יו האשעם איז א גוטע זאך, רופט עס די מאוומענט, היינט איז געווארן א מאוומענט פון טענק יו האשעם, וויל וויסן צו ס'איז א גוטע זאך, ס'איז א שלעכטע זאך, צו ס'איז איט מעיק סענס, איט דאזענט מעיק סענס. שוין די זאך איז אזוי, לויבן דעם אייבערשטן איז א מורא'דיגע זאך, יא, שטייט אין ספרים, ס'איז א מורא'דיגע זאך, שטייט אז ס'איז א נארמאלע שכליות'דיגע זאך, ווען א טאטע גיט פאר א קינד א זאך און די קינד זאגט א שכויח וויל די טאטע געבן נאכאמאל, אזוי איז די טבע, סאו דער אייבערשטער שטייט אין ספרים אז דער אייבערשטער איז אויך אזוי, מען זאגט פאר דער אייבערשטער א שכויח זאגט דער אייבערשטער אה ער דאנקט מיך איך וויל אים געבן נאך. אבער איין זאך דארף מען וויסן דאס איז א שרעקליכע זאך, מען דארף עס מען טאר חלילה וחס נישט מאכן פון דעם עבודה זרה, יא היינט איז נישט דא קיין עבודה זרה אבער עס איז די זעלבע מושג עבודה זרה, וואס איז געווען עבודה זרה? וואס איז געווען עבודה זרה איז געווען מען גייט מאכן א שארט קאט.

יא, חלילה וחס, אזוי ווי ס'איז די זעלבע ווי די רעזשוואלקע, יא, אזוי ווי כאטשיג נייעס, מ'לערנט, מ'נעמט די גאנצע תורה, טענק יו השם, דאס איז די תורה, חס ושלום, ס'איז דא א תורה, ס'איז דא שמירת שבת, און ס'איז דא קדושה וטהרה, ס'איז דא אזויפיל זאכן, אונז זעמיר אידישע קינדער, מ'קען נישט נעמען די טענק יו השם און, טענק יו השם איז א מורא'דיגע זאך. און נאך א זאך, די טענק יו השם דארף מען נוצן אויף די ריכטיגע וועג, טאקע דאנקען דעם אייבערשטן, ווייל אזוי ווי איך האב געהערט פון איינער האט אמאל געזאגט, איך האב שוין געזאגט פאר די אייבערשטער צוואנציג מאל טענק יו השם, די ישועה איז נאך אלץ נישט געקומען, נאך איין מאל ער שיקט מיר נישט די ישועה, איך הער אויף צו זאגן טענק יו השם. יא, דאס איז נישט, דאס איז נישט די מהלך פון טענק יו השם, טענק יו השם מיינט, איך לויב דיך אייבערשטער, איך לויב אויב דער אייבערשטער וויל, איך זאל בלייבן מיט דעם מצב ווייל ער פארשטייט אז ס'איז בעסער פאר מיר, גיי איך בלייבן אין דעם מצב, ס'איז פיין און טענק יו השם, יא, דאס מיינט טענק יו השם, נישט די טענק יו השם איז א מהלך ווי אזוי דער אייבערשטער צו באצווינגען די אייבערשטער מיך צו מאכן א ישועה, אוי איך האב געטראפן א וועג ווי אזוי דער אייבערשטער ער האט נישט קיין וועג ארויס, איך זאג אים טענק יו צוואנציג מאל און פיניש. דאס דאס און דאס איז אפגעפרעגט. סאו אוודאי אז נאכאמאל טענק יו השם איז א מורא'דיגע זאך, אבער מ'זאל עס מאכן אויף די ריכטיגע וועג. נאך א שאלה. איינער פרעגט אזוי, אויף, מען הערט אסאך מאל אויף סאושעל מידיע, בפרט פרויען, ס'דא פרויען רבי'ס, זיי זיי פארקויפן, זיי פארקויפן זאכן וואס עס שטייט אין די גמרא, זיי קענען אפילו זאגן א דף גמרא. סאו אונזערע פרויען הערן פון א פרוי דארטן וואס זי פארקויפט א דף גמרא, זיי האבן קיינמאל נישט געלערנט קיין גמרא, סאו מסתמא ווייסט זי וואס זי רעדט. און זייער אסאך מאל מאכן זיי חוזק פון די מהלך וואס אונז זעמיר, און מענטשן רעדן זיך אפ, זיי ווייסן טאקע נישט. למשל, איינער האט מיך געפרעגט אזוי אז אז אז, כ'האב עס געהערט שוין פון אפאר מענטשן האבן זיי געפרעגט די זעלבע זאך, אז למשל א פרוי, אז דאס אז היינטיגע צייטן דארף מען ציילן אלעמאל שבעה נקיים, איז א זאך וואס איז געווארן פון אלטע באבעטשקעס. ס'איז א זאך וואס פרויען האבן אויפגעמאכט. ס'נישט א זאך וואס די חכמים האבן געמאכט. פרויען האבן עס געמאכט. יא אבער במילא אז פרויען האבן עס געמאכט, ווייל מדין תורה א פרוי איז א נדה, איז פשט ווען א פרוי באקומט איר וסת איז זי טמא פאר זיבן טעג, למשל זי באקומט די וסת זונטאג, מוצאי שבת קען זי גיין טבילה, דאס איז מן התורה, ציילן שבעה נקיים איז נאר איז מן התורה איז נאר ווען מען בלוטיגט זייער לאנג, סאו אין דאס אז היינטיגע צייטן ציילט מען שבעה נקיים אלעמאל, איז אזא זאך וואס ס'קומט פון פרויען, סאו במילא זאגט פרעגט מען די פרוי פארוואס דארף איך עס האלטן? ווייל א פרוי האט עס געמאכט דארף איך עס האלטען, איך דארף מאכען פרויערישע זאכען, ווייל אזוי האט יענע פרוי, יענע רעבעצען, נישט רעבעצען, ראביי, זיי רופען זיך ראביי, ווייסט שוין וואס, זיי רופען זיך ראביי, רעבעצענס, סאו בקיצור די, סאו בקיצור די ראביי האט פארקויפט אויף די דעיס, אז ס'איז א זאך וואס ס'קומט פון פרויען, נאכ'ן וואס זי איז גערעכט, ס'א גמרא, אמר רב זירא, בנות ישראל החמירו על עצמן, שאפילו רואות טיפת דם כחרדל, יושבות עליו שבעה נקיים, ס'אמת, א גמרא, בנות ישראל החמירו על עצמן. אבער סאיז אויב אזוי סאיז נאר פרויען איך וויל נישט טון ווי די פרויען. יא איי סשטייט אין די גמרא אזוי זאל מען טון און סשטייט אין שולחן ערוך אזוי זאל מען טון אבער וויבאלד סהאט זיך אנגעהויבן פון פרויען סאו איי די חכמים האבן עס אנגענומען די תנאים די אמוראים האבן עס אנגענומען אבער וויבאלד אז פרויען האבן עס געמאכט איך פארשטיי נישט פארוואס די פארוואס פארוואס די פרוי האט מען האט זיך מחשיב געווען וואס די פרויען זאגן וואס מאכט זי אוועק וואס די פרויען חזל מחשיב געווען וואס די פרויען זאגן. סאו מ'דארף פארשטיין אזוי, דאס וואס די פרויען האבן געזאגט איז נישט, נישט די פשט אז זיי האבן אויפגעמאכט א אייגענע חומרא אזוי ווי, זיי מיינען אזוי ווי כאילו ס'איז מיט די לאנגע שייטלעך, פרויען האבן מחמיר נישט צו גיין מיט לאנגע שייטלעך, צו גיין מיט קורצע שייטלעך, צו גיין מיט שפיצלעך, סאו די גאנצע זאך איז נאר וואס פרויען האבן מחליט געווען, אויב פרויען האבן עס מחליט געווען דארף מען עס נישט טון, ס'איז א גרויסע מיסטעיק. די פשט אין אין פארוואס חז ל האבן אנגענומען די די פרויערישע זאך יא, ווייל, און דאס האב איך שוין אמאל שוין גערעדט, אז די גאנצע זאך פון נידה, אמאליגע צייטן איז נידה געווען נאר ווען מ'האט געזען עכטע רויטע בלוט, למשל אז מען נעמט א בלאט טעסט, די ערשטע באטל איז רויטער ווי די צווייטע באטל. אזוי זאגט די גמרא. די גמרא ברענגט דאכט זיך רב אשי האט אמאל געקוקט אויף ביידע באטלעך און ער האט געזען אז ער זעט נישט קיין חילוק, האט ער געסטאפט צו פסק'נען שאלות פון הלכות נידה ווייל ער זעט נישט קיין חילוק. אבער די גמרא זאגט א פרוי קען באקומען די פיריעד און עס זאל זיין טהור, ווייל עס איז נישט ווי די ערשטע באטל, עס איז ווי די צווייטע באטל. סאו זאגט די גמרא, אבער אמאל קען זיין א מורא'דיגע פראבלעם. לאמיר זאגן א פרוי האט באקומען איר פיריעד זונטאג און די בלוט איז נישט געווען דארק רויט. דאנערשטאג. איז געקומען א טראפ וואס איז געווען יא דארק רויט, סאו ווען הייבט זיך אן די זיבן טעג? פון דאנערשטאג, ווייל וואס איז געווען ביז דאנערשטאג איז איז קיינמאל נישט געווען קיין בלוט וואס איז טמא, סאו ס'הייבט זיך אן די זיבן טעג פון שפעטער. זאגט די גמרא, האבן פרויען געזען אז זיי ווייסן נישט, זיי קענען נישט וויסן ווען ס'הייבט אן, ווען איז, האבן זיי געמאכט א דיעל, די וועג אז מ'ציילט אלעמאל שבעה נקיים, יו קענט גאו ראנג. חזל האבן געזען זיי זענען גערעכט. זיי האבן א שטארקע פוינט. סאיז נישט די פשט אזוי ווי סהאט זיך אנגעהויבן פון פרויען, עפעס פרויען האבן געמאכט עפעס א חומרא, פרויען האבן פארציילט די סיקרעט פאר די חכמים אז סקען זיך אמאל טוישן די קאלערס פון די בלוט, און חכמים האבן פארשטאנען אז סאיז אמת, האבן די חכמים געזאגט סאיז אמת מזאל מאכן די חומרא, סאו סנישט א זאך וואס איז מילא סתם אז מהערט אין סאושעל מידיע פון פרויען, מקען נאר הערן, איך וויל זאגן, הלכה קען מען נאר הערן פון איינער וואס האט אדורכגעלערנט שס ופוסקים, און וואס ער ווייסט וואס טוט זיך מיט זיך. א פרוי, וויפיל א פרוי האט געלערנט, איך האב שוין גערעדט אסאך מיט פרויען און לערנען וואס זיי קענען לערנען, אבער זיי זענען פרויען. איך רעד די קשיא פון זיי. איך האב אמאל גערעדט מיט א היימישע היי סקול טיטשער, איך רעד אבער א עכטע היימישע, א א א ווי זאגט מען, שאול המלך, גארנישט ווערט געווען. זאג איך, האלא, האלא, יא, סאו איך, האב איך געזאגט, ס'שטייט דאך, יא, ב ב ב, אקעי, יעצט הער איך שוין פארוואס א פרוי טאר נישט לערנען, האלא, נאכאמאל. א פרוי בלייבט א פרוי. כ'מיין צו זאגן מען הערט, מען הערט, יעצט אויב מען הערט פון מענער אין סאושעל מידיע וואס זיי, וואס זיי קענען נישט קאן לערנען אפילו זיי זאגן מיין, פיינע מראה מקומות, אבער, אבער מען דארף וויסן, מען דארף וויסן, לערנען דארף מען קענען, לערנען נישט א זאך וואס איינער וואס האט, וואס האט, וואס האט אביסל געקוקט אין אביסל און ער זאגט און א. מען דארף וויסן, מען הערט אין סאושעל מידיע סתם ווייל די סאושעל מידיע האט געזאגט, איז מיין, מען דארף וויסן, מען דארף עס מברר זיין, מען דארף פרעגן איינעם וואס ער קען לערנען, ס'דא אזא זאך, ס'נישטא אזא זאך, מעיבי יא, אפשר יא, אפשר נישט, אבער נישט עס נעמען אזוי ווי סטרעיט, אזוי ווי כ'האב יעצט געזאגט, יא, מען האט גענומען א חזל, שטייט אין גמרא, חכמים האבן, די פרויען האבן עס געמאכט, פערטיג, מען נעמט עס ארויס אאוט אוו פראפארשען, נו, מען מאכט, מען מאכט, מען מאכט מטעמים פון דעם, ס'נישט ריכטיג, סאו במילא דארף מען וויסן אז מען דארף. מען דארף וויסן ווען מען הערט פון סאושעל מידיע, מען דארף עס הערן מיט אנדערע אויערן. נאך א שאלה, איך האב א גרויסע פראבלעם זאגט ער, איך האב עס נישט וועמען צו פרעגן, סאו זאגט אזוי, איך בין א גרויסע עושר, אבער נישט סתם א גרויסע עושר, א עכטע עושר, און במילא, במילא מיין ווייב פאדערט פון מיר אז זי וויל אויסקוקן מורא'דיג שיין, האט זי אנגעהויבן צו מאכן פלעסטיק סורדזשערי, ערשטע זאך האט זי אנגעהויבן מיט די נאז, נאכדעם די באקן, און נאכדעם די ליפן, גרעביש, ניין בקיצור, און ס'קאסט מיך אפ טויזענטער דאללער, הא? ס'קאסט מיך אפ טויזנטער דאללערס, נישט טויזנטער דאללערס, כ'האב שוין געספענדט מער ווי מיליאן דאללער אויף די געשעפט, אבער. אבער ווען ס'וואלט זיך געסטאפט און ס'וואלט געווען עכט, איך האלט אז זי איז געווען שענער פאר ווי זי איז געווען ווען מ'האט חתונה געהאט איז זי געווען אסאך שענער ווי זי איז היינט, איך ווייס נישט, איך פארשטיי נישט צו דעם, און איך ווייס עכט נישט וואס ס'גייט פאר מיט איר, באט למעשה ס'הערט זיך נישט אויף, יענער פארט מיט יענער פארט מיט יענער פארט, און ס'איז א זאך וואס איז, זאגט ער פון איין זייט וויל איך געבן פאר מיין ווייב וואס זי וויל, ווייל איך קען, איך האב די געלט, און. ער קען נאך לערנען זעט אויס, ער שרייבט אז דער רמב"ם שרייבט אז מ'דארף מכבד זיין, מ'דארף געבן פאר דער ווייב פרעזענטס וויפיל געלט מ'האט, און איך האב א באנטש געלט ממילא איך האב די מעגליכקייט, אבער די אנדערע וועג, איך זע אז זי ווערט נישט העפי, סאו וואס איז די פוינט? וואס זאל איך טון? וואס קען איך טון? שוין די, איך האב שוין אמאל נאכגעזאגט, איך האב געהערט אמאל פון רבי אביגדור מילער, אביגדור מילער האט געזאגט אז פארוואס ווען א מענטש קוקט אויף די ים אדער אויף א בארג, קען ער קוקן א גאנצן טאג, און ווען א מענטש גייט אריין אין א בילדינג וואס א מענטש האט געמאכט, ער קוקט עס פאר צען מינוט, פאר צוואנציג מינוט, און נאכדעם אדער פאר צוויי שעה, פאר דריי שעה, און נאכדעם פינישט, ער קען שוין נישט. וואס איז די חילוק? פארוואס ביי די ים קען מען שטיין צען שעה אן א ציל, נאך א וועל, נאך א וועל, נאך א וועל, ס'איז די זעלבע וועל, וואס איז געשעהן? ס'האט זיך גארנישט געטוישט. ער גייט ער זעהט א בארג, אדער ער גייט אריין אין א וואלד דארטן וואו ס'איז אראפגעפאלענע ביימער מיט פארפוילטע בלעטער, Wow אזוי שיין, וואס אזוי שיין? ס'איז שמוציג, ס'איז אפילו ס'שמעקט אסאך מאל, אבער אבער מענטשן האבן עס ליב, איז רבי אביגדור מיללער מסביר געווען, א זאך וואס איז דא די יד השם, ס'איז נאכנישט געשען, מענטשן האבן נישט אריינגעלייגט זייער הענט דארטן, האט עס א מורא'דיגע חן, די ים, די בארג, דאס האט, דאס איז די אייבערשטער, ס'איז נישט דא, קיינער האט עס נישט געטוישט, ווען עס איז אריינגעלייגט געווארן די ענערדזשי פון מענטשן, דאמאלס פארלירט עס די חן, אזוי איז א מענטש געמאכט א בילדינג. סאו מ'דארף וויסן, דער אייבערשטער האט געמאכט יעדע מענטש איז האט א אנדערע געשטאלט, ס'איז נישטא צוויי מענטשן אין די וועלט וואס האבן די זעלבע געשטאלט, יא אזוי איז עס, ס'איז איינע פון די פלאים וואס די יא וואס די חובות הלבבות שרייבט, ס'איז אביסל אינטערעסאנט, אזויפיל מענטשן איז דא אויפן וועלט און קיין איין מענטש זעט נישט אויס די זעלבע, אפילו אה? יעדע שווארצע זעט מיר אויך אויס די זעלבע, אבער עכט יא, יעדע מענטש. יעדער מענטש איז אנדערשט, און די פשט איז יעדער מענטש האט זיין יוניקנעס, יעדער מענטש איז יוניק, יא יעדער מענטש האט זיך זיין, יעצט ווען איינער גייט און ער מאכט די נאז נישט ס'איז אביסל לאנג אביסל קורץ ס'איז שוין נישט די זעלבע ווי די אייבערשטער האט עס געמאכט, ס'האט שוין נישט די חן, איטס נאט די סעים, ווען א מענטש זעט אויס אזוי ווי די אייבערשטער האט אים באשאפען האט ער א מוראדיגע חן, יא כ'האב גראדע אמאל געהערט א מעשה אז ס'איז געווען א חתן כלה, בקיצור זיי האבן מחליט געווען זיי גייען חתונה האבן,

נאך צוויי יאר וואוינען מיט איר האט ער באקומען א עכטע ליבשאפט צו איר, וואס די נאז, די נאז, בקיצור, אין אנדערע ווערטער, זי איז טאקע, זי, די נאטירליכע וועג וויאזוי איז פון די אייבערשטער, דאס איז איר שיינקייט, מען גייט מאכן פלעסטיק סורדזשערי טוישט מען זיך במילא האט מען שוין נישט די שיינקייט, יעצט גייט עס אזוי, איינמאל מען מאכט די נאז דארף מען שוין מאכן, ווייל דער אייבערשטער האט געמאכט עפעס די מענטש פראפארשענעל, אויב די באק איז אזוי איז די נאז, אויב די נאז איז צו קורץ דארף די באק זיין אביסל גרעסער, שוין מאכן די באק גרעסער, נאר מאכן. אזוי די ליפן איז געווען גאנץ גוט אבער אזוי אז די נאז מיט די באקן איז אנדערש דארף שוין די ליפן זיין אדער גרעבער אדער קלענער, בקיצור נישט אריינגיין פונקטליך, שלמה המלך האט עס גוט געמאכט און ווי הארץ האמיר עס געלערנט שיר השירים דארט און פונקטליך יעדע א כוונה אבער אבער א כוונה די מענטש מאכט עס אליין ס'וועט נישט גיין יעדע מאל גייט זיך עס טוישן אויך דארף מען וויסן די כלל איך האב שוין אמאל גערעדט פון דעם די עיקר שיינקייט פון א מענטש איז ווען א מענטש עקסעפט זיך דאס טייטש ווען א מענטש עקסעפט זיך ווען א מענטש ווען א מענטש איז צופרידן פון ווי אזוי ער איז, דעמאלטס איז דער מענטש שיין. די רגע וואס א מענטש וויל זיך טוישן, דעמאלטס איז דער מענטש נישט שיין. ס'איז א פאקט. דאס איז עס. קיצור, דער, סאו, סאו זאג איך פאר דער מענטש, זאל אנהייבן צו קאמפלימענטן די ווייב, זעסט אויס גארדזשעס, זעסט אויס ביוטיפול. מאך דיין פרוי פילן אז זי איז מורא'דיג, גייט זי סטאפן מיט די גאנצע מעשה. זי דארף אנהייבן צו פילן, דאס טייטש, דו גיב איר קאמפלימענטס אז זי איז ביוטיפול, וועט זי פילן זי איז ביוטיפול, די רגע זי וועט פילן זי איז ביוטיפול, גייט, גייט זי שוין נישט. די רגע וואס זי טרייט אלעמאל צו מאכן נאך א פארטיי, נאך א פארטיי, נאך א פארטיי, מיינט אז זי איז נישט צופרידן מיט זיך, וויל זי עס טוישן. און די רגע וואס זי איז נישט צופרידן מיט זיך, מאכט עס טאקע עס זאל נישט אויסקוקן שיין. סא עס דארף מען ארבעטן אויף א אנדערע וועג. עס דארף ארבעטן אויף א וועג אז די אטאמעטיקלי אז שוין פרעגט ער די קשיא זאל איך געבן די געלט פאר עה, נאר פלעין טריי אנדערש, טריי שטופ אביסל אפ. כ'מיין איך זאג נישט אז דו גייסט איר נישט געבן מער, נאו מאר, נאו מאר געלט פאר פלעסטיק סורדזשערי, אה, הייב אן זאגן אז ביסט ביוטיפול, כ'האב דיך אזוי ליב, ביסט אזוי, ביסט אזוי געשמאק און אזוי, זי זאל באקומען די געפיל אז זי איז עכט שיין, אטאמאטיש וועט זיך טוישן די גאנצע זאך. פרעגט אזא שאלה, איך ארבעט פאר פרנסה, איך לערן אפאר שעה א טאג, און טאמער איך שלאף נישט זיבן שעה א נאכט, בין איך גארנישט, איך קען נישט לערנען, איך קען נישט. אבער איך האב זייער ליב צו לערנען, איך דארף אבער ארבעטען, איך האב געהערט אסאך גדולים זענען געשלאפן צוויי שעה, די גר"א איז באקאנט איז געשלאפן צוויי שעה מעת לעת, ער האט געשלאפן פֿיר מאל א האלבע שעה, און אנדערע זענען געשלאפן פֿיר שעה מעת לעת, איך וויל אויך, איך וויל שלאפן צוויי שעה פֿיר שעה א נאכט, און לערנען די גאנצע דורך, ארבעטן דארף איך דאך פון ניין טו פייוו, איבעריגע צייט וויל איך לערנען, און איך ווייס נישט וואס צו טון, אין איין וועג זעה איך אבער אז איך שלאף נישט, ס'גייט אריבער אפאר טעג איך שלאף נישט, באקום איך א סטרעפ, איך באקום פיבער, איך קען נישט. איז במילא, וואס זאל איך טון? אפשר דארף איך מיך צוגעוואוינען יא צו שלאפן ווייניג, איך וועל טאקע ווערן קראנק די ערשטע שטיקל צייט, אבער נאך א שטיקל, נאך וואס ס'וועט אריבערגיין א שטיקל צייט וועל איך, וועל איך, וועל איך, וועל איך מיך צוגעוואוינען. קיצור, די תשובה איז אזוי, מען דארף וויסן אז שלאף האט אסאך צו טון מיט די, מיט די תכונת הנפש מיט וואס דער מענטש איז געבוירן. ס'טייטש יעדער מענטש איז אנדערש. ס'איז דא מענטשן, שלאפן באמת דארף מען שלאפן פאר די געפילן, נישט פאר די, פאר די נערוון, יא, נישט פאר די, נישט פאר די גוף. פאר די גוף, די גוף וואלט געווען שלאפן גענוג אויף ווייניגער אויך. די, די סיבה וואס מ'דארף שלאפן איז, די נערוון סיסטעם דארף זיך אויסרוען, און ווען די נערוון סיסטעם איז נישט אויסגערוהט אבער ס'איז דא מענטשן וואס זייער נפשיות ארבעט נישט אזוי שטארק, ס'טייטש זיי, זיי ארבעטן מער מיט די מח, און פערטיג, און ס'איז דאס, און ס'איז דא מענטשן וואס זיי.

כ'האב עס נישט געטאן האט דאך דער ווער איז נישט גערעכט, ווער זאגט? כ'האב דער די גר"א האט גראד נאר געקענט שלאפן צוויי שעה, בחסידים ראשונים מ'דארף שלאפן אכט שעה, ווער זאגט אז ס'איז נישט די פשט, יעדער מענטש איז אנדערש, יא האט זיך געלערנט אין גמרא סוכה אז אז אביי האט געשלאפן בייטאג פֿיר שעה, גמרא זאגט נישט וויפיל ער האט געשלאפן ביינאכט, אבער על כל פנים יעדער מענטש יעדער מענטש דארף יעדער מענטש איז אנדערש. סא למעשה ס'איז נישט דא אזא זאך ווי א מענטש זעהט ער דארף שלאפן זיבן שעה און ער קען נישט קאופן איז נישט דא אזא זאך ער גייט זיך צוגעוואוינען זאל סטאפן דאס די גאנצע זאך אויב א מענטש ווייסט ער דארף שלאפן זאל ער וויסן ער דארף שלאפן און אויב ער וועט נישט שלאפן איז ער עובר ונשמרתם מאד לנפשותיכם ס'איז באקאנט ס'איז באקאנט טורי זהב יא טורי זהב טורי זהב זאגט

ער איז געווען א ער איז געווען א סאלדשער אין די אין די טעראר יא זיי פלעגן זיי פלעגן אריין גיין אין די ביי די אראבערס אויסהארגענען די טעראריסטן און מען האט זיי אויסגעלערנט אז מען האט זיי געטרעינט נישט צו פילן ס'טייטש אז דו גייסט אריין און דו גייסט שיסן יענעם שטעלסט דיך אקעגן אים אויב איך וועל מורא האבן פון די טויט גיי איך דאך נישט קענען מאכן די דזשאב סאו מען האט זיי געטרעינט

אז די גאנצע זאך וואס ווערט אנגערופן געפילן זאל זיין אויסגעריסן. זיי האבן טאקע געמאכט מעסיוו דזשאבס אבער שוין, ער איז געווארן א בעל תשובה. ער זאגט ער איז געשלאפן, זיי האבן זיך צוגעוואוינט, זיי האבן זיך געטרעינט, זיי זענען געשלאפן ניינציג מינוט א טאג. א שעה א האלב. א שעה א האלב. שעה א האלב שלאף, און נאכדעם זענען זיי געגאנגען אין זייערע, זענען אזוי אריינגעגאנגען, זיי האבן געזען די טויט פאר די אויגן, גארנישט, נישט דערשראקן גארנישט, ס'איז גארנישט. בקיצור, ראובאטס! מען האט געטרעינט א מענטש צו זיין א ראובאט. שוין, ער איז יעצט געווארן א בעל תשובה, ער האט אנגעהויבן צו לערנען תורה. האט ער געטראכט ער גייט לערנען איין און צוואנציג א האלב שעה א טאג. יא, ער שלאפט נאר א שעה אהאלב. און שוין, ער גייט לערנען איין און צוואנציג אהאלב שעה. האט אנגעהויבן צו לערנען, ער האט געזען ס'גייט נישט, ס'גייט נישט, ס'גייט נישט. און ער זאגט ווי מער. ער איז אריינגעקומען אין אידישקייט און ער האט געזען אין אידישקייט געפילן איז א חלק פון אידישקייט, יא מען דינט נישט די אייבערשטער נאר יא געפילן, יא מען דינט לעבדו בכל לבבכם, מען דינט די אייבערשטער מיט די גאנצע געפיל מיט די גאנצע הארץ, סאו ווי מער ער האט אנגעהויבן אויפצומאכן זיין הארץ האט ער געפילט ווי ער דארף מער שלאף און מער שלאף און מער, ניין איך. כ'בין געווען דארט האב איך נאר געקענט שלאפן א שעה און א האלב, איך גיי יעצט אויך נישט ווען, זאגט ער ביז איינער האט אים מסביר געווען, זאגט ער איינער האט עס אים אויפגעקלערט אז שלאף איז נישט פאר די גוף, פאר די גוף האסטו טאקע געקענט שלאפן א שעה א האלב, אבער איינמאל מען ארבעט מיט געפילן איז די נערוון גייט עס שוין אריין אין די נערוון סיסטעם, די נערוון סיסטעם דארף שלאף, במילא זאגט ער, האט ער אים געזאגט היינט דארפסטו שלאפן, דעמאלס האסטו טאקע נישט געדארפט אבער היינט דארפסטו שלאפן. סאו דאס איז די זאך, יעדער מענטש דארף זעהן, מען זעהט גדולים, ס'דא געוויסע גדולים האבן טאקע נישט געדארפט אסאך שלאפן, אבער דעם, די גדולים האבן נישט געהא, האבן נישט געארבעט אזויפיל מיט די געפיל, כ'וויל נישט אויסרעכענען קיין נעמען ווייל ס'וועט אויסקוקן כאילו איך מאך זיי אוועק, אבער די אלע גדולים, זיי האבן געשלאפן ווייניג, מ'וועט אריינטראכטן וועט מען זעהן אז זיי, זיי, זיי זענען געווען אזעלכע קאלטע מענטשן, זענען נישט געווען, נאכמער, זייער עבודת השם איז דאס געווען, זענען געווען, עס איז געווען גדולים, למשל רבי יעקב קאמינעצקי ווער ס'ווייסט, ער איז געווען א מורא'דיגע איבערגעגעבענע מענטש. האט זיך שוין לייגן צו געווען מיט אים, ער איז געווען א, ער האט יעדע נאכט געשלאפן זיבן שעה, ער האט נישט געקענט, יא, דאס טייטש א, די גדולים וואס זענען געווען דארט צו, ווייל אזוי ווי זיי האבן געארבעט מיט געפילען האבן געדארפט מער שלאפן, און די גדולים וואס זענען נישט געווען אזוי אינוואלווד מיט געפילען, עס זענען געווען מער גרויס תלמידי חכמים און דאס, אבער זיי זענען נישט געווען אזוי געפיליש, האבן געדארפט ווייניגער שלאפן, סא מילא יעדע מענטש דארף. דארף טוהן וואס וואס איז אים לא עובר בקיצור וואס איז וואס איז זיין נעיטשער? איי וואס איז זיין מיט די תורה? וואס איז זיין מיט די תורה? מ'וויל לערנען תורה, מ'קען מ'קען נישט לערנען. דער משך חכמה די וואך זאגט, עס שטייט אין פרשת ראה, זאגט דער משך חכמה, אז עס שטייט ביי מעשר שני, למען תלמד ליראה את השם אלוקיך.

זאג נישט אה ניין איך קען נישט, קענסט יא, ס'איז דא טעג וואס ס'איז דא טעג וואס מ'ארבעט נישט אזויפיל, די טעג וואס מ'ארבעט נישט אזויפיל זאלסט דיך אויסלערנען צו. כ'האב נאך א שאלה. די בדרך כלל איז די מנהג אז חתונה געהאטע קינדער קומען די ערשטע יאר צו עסן אין די עלטערנס הויז, און און אזוי שרייבט מיר די מענטש, מיין ערשטע דריי חתונה געהאטע קינדער זענען געקומען די ערשטע יאר, איז דא וואס זיי קומען שפעטער אויכעט, ס'איז דא אזעלכע וואס איך זאג שוין זאלן נישט קומען, זיי האבן שוין אפאר קינדער, איך האב שוין נישט קיין נערוון צו דעם, אבער פון צייט צו צייט קומען זיי יא, יעצט מיין פערדע קינד האט חתונה געהאט, זיי האלטען נישט ביים קומען, זיי ווילן נישט קומען, ס'קומט יעדע שבת, זיי ווילן מאכן שבת אליין, און די טאטע שרייבט צו מיר אז. ווייסט צו די טאטע צו די מאמע על כל פנים אז זיי האבן צער זיי האבן צער פון דעם פארוואס ווילן די קינדער נישט קומען זיי ווילן אז די נייע קאפל זאל קומען און אונז פארשאפן די נחת יא און זאל מיר זאל מיר האבן די נחת די נייע קאפל קומט ס'איז א מורא'דיגע נחת און ער שרייבט אליין אז ס'קען זיין אז ס'איז גאוה איך ווייס נישט ווייל איך וויל האבן אזא מוסד אזוי איך זיץ אויבן אן, מיינע חתונה געהאטע קינדער זיצן ארום, זאגט ער, אבער איך ווייס נישט, אבער אפשר ס'איז יא, איך מיין נאכאמאל, דאס איז די, דאס איז די מנהג, יא אלע אידן שוין אנגענומען א מנהג, און איך וויל זייער שטארק אז דאס איז די מנהג, איך זאג פאר מיין טאכטער, פליז קום, אדער איך דארף זאגן פאר, אדער איך זאל זיך נישט אריינמישן אין זייער ביזנעס, מיין טאכטער וויל נישט, טראכט איך, אבער אפשר מיין טאכטער וואלט יא געוואלט קומען, אפשר מיין איידעם וויל עסן שבת אליין, און אפשר דארף איך אנשרייען מיין איידעם, פארוואס האלט ער צוריק מיין טאכטער פון קומען? סאו וואס דארף איך טון? איך דארף ליידן אדער שווייגן? דאס איז די שאלה. יא, די ענטפער איז, חס ושלום צו זאגן א ווארט אדער א, יא, נישט נאר נישט זאגן, נאר אפילו נישט מרמז זיין, און נישט נאר נישט מרמז זיין, נאר אפילו נישט פילן. נישט פילן קיין שום פעין אין די הארץ, יוי, מיין טאכטער קומט נישט. די גאנצע זאך וואס קינדער קומען צו די עלטערן איז פלעין פאר זייער טובה. א נייע קאפל זאל נישט דארפן מאכן שבת אליין, און זיי ווילן פלעין. א יונגע ווייבל וואס האט פריש חתונה געהאט, בקיצור. אבער אויב זיי ווילן מאכן שבת אליין, אדרבה ואדרבה, מ'זאל זיך ממש פרייען, מ'זאל זיך פרייען, ברוך השם, זיי האבן אזעלכע גוטע שלום בית, איי איך קען נישט האבן קיין נחת, איי איך וואלט געוואלט האבן נחת, בקיצור, אזוי ווי געזאגט, ס'איז פלעין גאווה, ס'איז פלעין, ס'איז פלעין גאווה, ס'איז עקלדיג, ס'איז וואס, וואס, וואס, איך וויל, איך וויל, איך וויל פילן ווי מ'קומט צו מיר, כ'האב שוין אמאל געהערט פון א, פון א.

יא, יא, ס'איז א רחמנות אויף די קאפל, וואס דארף די קאפל קאכן אליין? די עלטערן זאלן אלעס געבן פאר די קינדער, און זאלן מאכן אליין שבת. יא, דאס מיינט נארמאלע עלטערן. דאס מיינט אז עלטערן פארשטייען צו די קינדער. סטייטש קינדער ווילן אליין מאכן שבת, זיי ווילן האבן אליין, זיי פילן זיך קאמפארטעבל, ס'נישט זיי דארפן, ווייסטו, הלוואי וואלטן אלע קאפלס אזוי געווען. יא, דאס איז אסאך מאל די ערשטע יאר וואס מ'איז נאך לאנלי, ס'איז נאך נישטא קיין קינדער און זיי האבן נישט וואס צו שמועסן, ממילא איז ביי די עלטערן דא וואס צו שמועסן, אבער אויב די קאפל זענען אזא, זענען אויף אזא גוטע מצב אז זיי ווילן, אז זיי ווילן פארברענגען אליין, אדרבה ואדרבה, עלטערן דארפן טאנצן פאר שמחה, ברוך השם אז ס'איז אזא זאך, נישט טראכטן פון זייער נחת, יא. דער תוספות יום טוב, איך האב פריער געזאגט. יא, תוספות יום טוב זאגט אז די גרעסטע שנוא על הבריות איז דער מענטש וואס דארף כבוד. דאס איז כבוד. קומט צו מיך פאר שבת. כבוד. די קינדער האבן מיך פיינט האבן. די מציאות איז אויב, אויב, אויב מען פארלאנגט פון די קינדער צו קומען, עס איז כבוד, גייט מען מאכן אז די עלטערן זאלן, די קינדער זאלן פיינט האבן די עלטערן. אקעי, נאך א שאלה. ס'איז דא אסאך משפחות וואס די מנהג איז אז די טאטע פארהערט די קינדער ביי די שבת'דיגע סעודה, סאו פרעגט יענער אזוי, וויל וויסן צו ס'איז א נארמאלע זאך צו טון? ווייל אסאך מאל קינדער ווייסן נישט וואס צו ענטפערן און די קינד בלייבט ווייסט ווייסט נישט וואס צו ענטפערן אין די פראנט פון די גאנצע פעמילי, סאו די קינדער ווערן פארשעמט, סאו ס'איז דא סאו. איך ווייס אז איינער מבייש חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא, ווייל ס'איז די אייגענע קינדער טאר מען נישט פארשעמען, אדער אנדערע טענה'ן אז ניין, דאס וועט מאכן די קינדער זאלן בעסער לערנען, קינד וועט ווערן פארשעמט, האט ער געפרעגט אלע קינדער, און די קינד ווייסט נישט וואס צו ענטפערן, איך זע יעדער לאכט, זעט אויס יעדער איינער איז, יא, א פנים איז, דאס איז די וועג ווי אזוי קינדער לערנען זיך, לערנען זיך אויס, מ'זאל, מ'זאל לערנען, יא, די, די ענטפער איז. אז א טאטע וואס ער טוט אזוי איז אין לו חלק לעולם הבא. יא, המבייש חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. דאס מען וויל נוצן די טעקניק צו פארשעמען א קינד אזוי זאל ער לערנען פלייסיגער, דאס איז חס ושלום, מען טאר נישט טון אזוי. מ'דארף וויסן בושה גייט אריין, גייט אריין טיף טיף טיף אין די נפש פון א מענטש, און חלילה וחס, מען קען נישט וויסן וויפיל העלפ די קינדער דארפן האבן אויף די שפעטערע יארן, ווייל איינמאל איז געווען, ער איז געווארן פארשעמט און יא, עלטערן ווילן נישט שאדן מאכן פאר א קינד, ווען עלטערן וואלטן געוואוסט וואס מען טוט פאר א קינד, כ'מיין בכלל די, ס'איז דא די די איידיע נוצן פארשעמען פאר א אויפצובויען ווייס איך אזוי ווי צו מאכן עס פאר א אזוי ווי מענטשן זאלן שווערער ארבעטן, אפילו אין אפיסעס האב איך געהערט דארט קען דא די זעלבע זאך, אזוי ווי מען גיט פאר א מענטש וואס האט געמאכט א גוטע ארבעט, מען רופט אים אויס אין פאבליק פאר יעדעם איינעם, אין אנדערע ווערטער. מען באזייטיגט די אנדערע אזוי ווי אדער עס איז דא אזעלכע וואס פילן זיך ממש מען פארשעמט אזוי מען זאגט ניין ניין יענער דער אנדערער האט נישט געמאכט די ארבעט משוגענע מענטשן צודרייטע מענטשן איך זאג סתם מען טאר דאס נישט טון קודם מען טאר נישט און נאכדעם ס'ארבעט נישט ס'ארבעט נישט דער ס'רעדט זיך איין ס'ארבעט איז ער פארשטייט נישט ער פארשטייט נישט צו מענטשהייט ער פארשטייט נישט צו תכונת הנפש ס'ארבעט נישט פארשעמען א מענטש ארבעט נישט יא ס'איז דא אנדערע וועגן, מען וויל מאכן אז די עולם זאל ארבעטן זאל מען טון אנדערע, נישט די טעקניק פון פארשעמען. איז במילא די זעלבע זאך איז, ביי א שבת'דיגע סעודה זאל מען נישט אויסנוצן די געלעגענהייט, אקעי וואס האסטו געלערנט, אקעי נו ווער הערט די רש"י, נו וואס זאגט רש"י דא, און וואס זאגט רש"י דא, טו נישט דאס. מ'וויל דווקא ביי שבת'דיגע סעודה מאכן לעבעדיג, זאל מען פארציילן פון די סדרה, און. ווייסט מען צו פארציילן אויף א וועג אז די קינדער קענען אריינרעדן, און זיי געבן א אה, wow, ווער, וואס, און איינער, א קינד זאגן א תורה אויף דעם, נישט פרעגן, האסט א תורה? ניין, די קינדער ענטפערן ניין, פון א קול וויידער, דארף ווערן פארשעמט, אנדערש, מיר זאגן א תורה, מיר זאגן פאר די קינדער א שיינע, ווייסט עפעס צו זאגן אויף דעם, וואס, וואס האט דער רבי געזאגט, מאכן עס אין א מצב ווי, א געשמאקע מצב, נישט א געשמאקע פון די קינדער דארפן מורא האבן אז זיי גייען ווערן פארשעמט, און בקיצור, מען מאכט עס חלילה וחס אויף א מצב ווי קינדער ווערן פארשעמט, חס ושלום קען מען זיי. קען מען זיי קען מען זיי דעמעדזשן? אקעי נאך א שאלה? יא? אקעי די יענער שרייבט א אידיש אזוי נא נא וועגן די נושא איבער א פרוי וואס איז נישט אינטערעסירט אויף מצוות עונה מיין ווייב איז נישט אינטערעסירט בכלל אינמיטן די וואך איז זי אייביג מיד זי קען פעניענען א גאנצע נאכט מיט אלע שטותים אבער ווען אבער ווען ווען זי זעהט עני רמז אז איך בין אין די מוד ווערט זי מיד. ס'איז אינמיטן די וואך איז כמעט נישט שייך. אויב יא, ווען איך בעט איר זאגט זי אקעי, מאך עס שנעל. אדער שלאפט זי איין אינדערמיט, וואס דאס מאכט פילן סטופיד אדער מוחל טובות. שבת שבת אויך געווענליך מיד, אבער זי טוט עס געווענליך ווייל אזוי איז די סקעדזשועל אויסגעשטעלט. אבער זי טוט מיר א גאנצע טובה. איך גלייב נישט אז זי טוט עס פאר פאר שלעכטיגקייט, נאר זי קוקט נישט, זי איז בכלל נישט אינטערעסירט אין די נושא. די אמת איז אז זי איז נישט געגאנגען צו א נארמאלע כלה טיטשער וואס זאל דיסקאסטן די נושא פון עונה, דאס האט מיר מיין ווייב אליין געזאגט. לויט ווי איך פארשטיי איז די פרוי געווענטליך מער אינטערעסירט ווי א מאן, סאו וואס גייט דא פאר? איך קען נישט זיין קיין משפיע אויב עס איז נישט דא קיין מקבל. דער רב האט דערמאנט אז איי רימעמבער פון די סטייפלער אז עס קען זיין ס'איז די מאמע'ס. אז ס'קען זיין ס'איז די מאנ'ס פראבלעם. יא איך האב נאכגעזאגט איין וואך אז טאמער א פרוי איז נישט אינטערעסירט איז די מאנ'ס פראבלעם. שוין פרעגט ער מיך פרעגט ער מיך דא דריי שאלות. אויב די רב קען מיך העלפן אנווייזן וואס טו איך נישט ריכטיג. אדער אדער וואס זאל איך טון זיך צו העלפן. איך ווייס נישט וואס צו טון וואו זאל איך גיין צו וועמען זאל איך מיך ווענדן. און ווען איך פראביר עס צו דיסקאסטן מיט איר. ווערט עס נאך אסאך ערגער ווייל וואס איז שוין יא איז זי אויך האט אוועק געווארפן סא ניין כ'האב פלעין מורא צו רעדן מיט איר ס'הארגעט דאס הארגעט צוביסלעך מער און מער אונזער שלום בית קען מיך דער רב העלפן וועט דער רב האבן א זכות אין ראטעווען א אידישע שטוב א גרויסע שכוח טענקס יו סאו מאטש פאר אלל די שיעורים סאו ריפרעשינג טו העיר ענסערס טו אלל די קוועסטשענס. אקעי. שוין די תשובה, איך גיי נישט איך גיי נישט ענטפערן, איך גיי נאר אקעי. די השקפה וואס זי זאגט אז פרויען קומען צו ראטעווען די מאן פון, קיצור זי איז געגאנגען צו א כלה טיטשער אזוי פארשטיי איך אזוי, די גאנצע השקפה וואס זי איז געקומען ווען זי האט חתונה געהאט אז צו ראטעווען די מאן פון עבירות, דאס האט געמאכט, אזוי ווי אסאך כלה טיטשערס זאגן פאר די כלות, איך האף היינט איז שוין געווארן ווייניגער, אבער אזוי איז געווען. וועלכע פרוי כ'האב גערעדט האט מיר געזאגט אז זי האט עס געהערט פון די כלה טיטשער אז יא, די גאנצע מצוות עונה איז צו ראטעווען די מאן פון עבירות, דאס איז די גאנצע זאך, מאכט אז די פרוי זאל באקומען די געפיל אז זי איז געצווונגען, אין עכט וויל זי עס נישט, און די גאנצע זאך, די גאנצע הנאה וואס א פרוי דארף צו האבען ווערט אויס, און אזוי ווי ער שרייבט. ער זיין ווייב איז געגאנגען צו א סטופיד כלה טיטשער שרייבט ער, און ס'איז מסתמא אמת, און זי האט באקומען די געפיל במילא וועגן דעם איז זי אייביג מיד און נישט און נישט, נישט אין די מוד און פערטיג. און במילא וועגן דעם וואס געשענט איז אז די גאנצע זאך איז א עקל פאר איר. סאו למעשה איך האב, דאס איז די סיבה, עכט.

אויב פילט זי אז ס'איז נאך אלץ נישט געהאלפן געווארן, זאל מען זאל מען זיך ווענדן פאר העלפ, אבער עכ"פ, אבער קודם זאל מען הערן, מען דארף הערן, נישט מען דארף הערן די שיעורים סיי די מאן און סיי די פרוי, מען דארף הערן אז די מצוה איז גאר א אנדערע וועג, נישט אזוי ווי מען האט געמיינט פון אנפאנג, נאכדעם אטאמעטיקלי ווערט עס נאכדעם בעסער. גיי ווייטער. נאך איין. אקעי. אויסגעלאשן.